פרייטאג אחרי, זאגט די הייליגע משנה מסכת אהלות פרק ג', כל המטמאים באוהל, אלע זאכן וואס זענען מטמא אין א אוהל א מת, צום ביישפיל א כזית פלייש פון א מת, שנחלקו וואס האט זיך צוטיילט, די כזית האט זיך צוטיילט אין האלב, והכניסם לתוך הבית, און ער האט עס אזוי אריינגעטראגן אין א שטוב צוטיילטערהייט. רב דוסא בן הרכינס מטהר, ער האט געהאלטן אז נאר ווען די כזית איז גאנץ איז עס מטמא, אבער נישט ווען ס'איז צוטיילט. די צוויי האלבע כזית'ן קענען זיך נישט מצרף זיין צאמצושטעלן א גאנצע שיעור, און ווער ס'וועט אריינגיין אין דעם שטוב וועט נישט ווערן טמא. וחכמים מטמאים, די חכמים האבן געהאלטן אז צוויי האלבע כזית'ן שטעלן זיך יא צאם משלים צו זיין דעם שיעור. כיצד? גייט ער מסביר זיין אז נישט נאר ביי אוהל איז די מחלוקה נאר אויכעט ביי מגע און ביי משא, הנוגע ווען איינער זאל צורירן בכשני חצאי זיתים מן הנבילה, אונז ווייסט מען דאך אז א נבילה איז אויכעט מטמא בכזית, ווען איינער רירט עס צו אדער ער טראגט עס, איז אויב מיט די רעכטע הענט זאל ער צורירן איין האלבע כזית פון א נבילה און מיט די לינקע הענט זאל ער צורירן צו א צווייטע האלבע זית פון א נבילה, או נושאן, אדער ער וועט טראגן אין א זעקל וועט ער האבן צוויי האלבע זיתים פון א נבילה, איז די זעלבע מחלוקה ווי די משנה וועט ווייטער זאגן אז לויט רב דוסא בן הרכינס איז עס טהור, און לויט די חכמים איז עס טמא. ובמת, ביי מת שטעלט זיך ארויס זייער מחלוקה אויף עטליכע אופנים הנוגע בכחצי זית, אויב דער מענטש האט צוגערירט צו א האלבע זית פון א מת, ומאהיל על כחצי זית, למשל מיט די אנדערע הענט טוט ער דאס האלטן העכער א האלבע כזית פון א בשר המת, או נוגע בכחצי זית, אדער פארקערט, ער רירט צו צו א האלבע כזית מיט איין הענט, וכחצי זית מאהיל עליו, א האלבע כזית פון א מת איז העכער זיין צווייטע הענט, ס'טוט מאהיל זיין אויף אים. אדער, מעיל על כשני חצאי זיתים, אויב דער מענטש אליין מאכט א אוהל אויף צוויי האלבע כזיתים פון א מת, לאמיר זאגן מיט די רעכטע הענט איז ער מאהיל אויף איין האלבע כזית און מיט די לינקע הענט אויף א צווייטע, אדער מעיל על כחצי זית, ער מאכט א אוהל אויף איין האלבע זית, וכחצי זית מאהיל עליו און א צווייטע האלבע זית פון א מת מאכט א אוהל אויף אים, ביי די אלע פעלער איז די מחלוקה, רב דוסא בן הרכינס איז מטהר, ווייל ער האט געהאלטן אז סיי במגע, סיי במשא, סיי באוהל, האלבע שיעורים קענען זיך נישט צאמשטעלן צו ווערן אזוי ווי א גאנצע שיעור. וחכמים מטמאים, די חכמים זענען יא מטמא. דארף מען אויסשמועסן אז דאס וואס די חכמים זענען מטמא איז אויכעט נאר מגע מיט מגע, אדער משא מיט משא, אדער אוהל מיט אוהל. אבער למשל ווען איינער זאל צורירן צו א האלבע כזית און א אנדערע האלבע כזית וועט מאכן א אוהל אויף אים וועט זיך עס נישט צאמשטעלן לויט די תנא קמא פון די משנה איי ס'איז דאך געשטאנען דא איינע פון די פעלער הנוגע בכחצי זית ומאהיל על כחצי זית אדער נוגע בכחצי זית וכחצי זית מאהיל עליו איז יא מטמא ס'שטעלט זיך יא צאם שמועסט אויס די בארטענירער, ווייל דא רעדט מען אז דאס גייט נישט צו מטעם טומאת אוהל, נאר מ'רעדט דא פון א טומאה רצוצה, דאס הייסט אז די האלבע כזית פון די מת איז געוועזן ווייניגער ווי א טפח נאנט צו זיין הענט, סיי העכער זיין הענט סיי אונטער זיין הענט, אין אזא מין פאל גייט עס נישט צו אלס טומאת אוהל, נאר ס'ווערט גערעכנט ווי א מגע, ס'ווערט גערעכנט ווי ער האט ממש צוגערירט צו די טומאה. פארשטייט מען זייער גוט פארוואס ווען איינער רירט צו מיט איין הענט צו א האלבע זית און מיט די אנדערע הענט טוט ער מאהיל זיין נאנט צו א חצי זית אדער די חצי זית פון א מת טוט מאהיל זיין נאנט צו זיין הענט שטעלט זיך עס יא צוזאם ווייל ס'איז ווייטער מגע מיט מגע. אבל אבער הנוגע בכחצי זית, אויב ער זאל צורירן צו א האלבע זית פון א מת מיט איין האנט, ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית, דאס הייסט, א צווייטע זאך, למשל א ברעט, זאל מאכן א אוהל אויף דעם מענטש און אויף א אנדערע האלבע זית פון א מת, וואס דאס גייט דאך יא צו אלס דין טומאת אוהל, נישט אלס נגיעה, מען רעדט דא אז ס'איז יא געוועזן א טפח אדער מער פלאץ צווישן דעם מענטש און די ברעט וואס איז מאהיל אויף אים און צווישן די חצי זית מן המת און די ברעט וואס איז מאהיל דערויף, דעמאלטס קען מען נישט צוזאמשטעלן די נגיעה מיט די אוהל אז ס'זאל זיך מצרף זיין צו איין שיעור און מטמא זיין דעם מענטש. או, די זעלבע זאך טאמער דער מענטש איז מאהיל על כחצי זית און דא וועט מען רעדן אז ער איז יא מאהיל גאר נאנט צו די חצי זית, ס'איז דא ווייניגער ווי א טפח פון זיין הענט ביז די חצי זית, וואס דאס גייט צו מטעם נגיעה. ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית, א צווייטע מין זאך למשל א ברעט מאכט א אוהל אויף די מענטש און אויף א צווייטע האלבע זית, און דאס גייט יא צו אלס דין טומאת אוהל, ווייל ס'איז יא דא מער ווי א טפח צווישן די אוהל פון אויבן און די זאכן פון אונטן. און ס'מוז אזוי זיין, ווייל אויב ס'איז א טומאה רצוצה שמועסט די מלאכת שלמה אויס, איז די הלכה אז טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, און די חצי זית שפרייט זיך בכלל נישט אויס מטמא צו זיין אלע זאכן וואס זענען אונטער דעם אוהל. איז אז דו זאגסט דא דבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית און דו ווילסט מטמא זיין דעם מענטש דורך די חצי זית וואס ליגט אונטער די זעלבע אוהל, מוז עס צוגיין אלס א געהעריגע אוהל און ס'איז נישט קיין טומאה רצוצה. קומט דאך דא אויס אז דו ווילסט ווייטער צאמשטעלן א מגע מיט א אוהל, זאגט די תנא קמא פון די משנה, טהור, ווייל אפילו לויט די חכמים קען מען נאר צאמשטעלן מגע מיט מגע און אוהל מיט אוהל, אבער מגע מיט אוהל קען מען נישט מצרף זיין צוויי האלבע זיתים ס'זאל ווערן גערעכנט ווי איין שיעור. אמר רבי מאיר, רבי מאיר קריגט מיט די תנא קמא פון די משנה, און ער האט געהאלטן אז אויכעט מגע מיט אוהל קענען זיך לויט די חכמים צאמשטעלן, אף בזה אויכעט ביי די לעצטע צוויי פעלער וואו ס'גייט א מגע מיט א אוהל איז רבי דוסא בן הרכינס מטהר אבער וחכמים מטמאים ווייל די חכמים האבן געהאלטן הכל טמא אלעס איז טמא יעדע סארט זאך קען זיך צאמשטעלן חוץ מן המגע עם המשא, מגע מיט משא קען מען נישט צאמשטעלן, והמשא עם האוהל קען מען אויכעט נישט צאמשטעלן, אבער מגע מיט אוהל האבן זיי געהאלטן קען מען יא צוזאמשטעלן, און כל שכן מגע מיט מגע, משא מיט משא, אוהל מיט אוהל, וואס דאס האלט דאך אויך די תנא קמא פון די משנה אז מען קען צוזאמשטעלן, נאר די חידוש פון ר' מאיר איז אז אפילו מגע מיט אוהל שטעלן זיך צוזאם, און די סברה דערפון זאגט די תוספות יום טוב, ווייל א אוהל האט ער אויך געהאלטן אז ס'גייט צו מיט דין טומאת מגע. מען באטראכט די גאנצע שטוב כאילו ס'איז אנגעפילט מיט די טומאה פון דעם כזית, ממילא ווען ס'איז מגע מיט אוהל קען זיך עס יא שיין צאמשטעלן ווייל ס'איז מער ווייניגער ביידע די זעלבע סארט טומאה. פירט די משנה אויס זה הכלל. די כלל פון די חכמים איז אזוי, כל שהוא משם אחד, יעדע זאך וואס איז אלס די זעלבע מין נאמען, צום ביישפיל מגע מיט מגע, אדער משא מיט משא, אדער אוהל מיט אוהל, און לויט די שיטה פון ר' מאיר אויכעט מגע מיט אוהל ווייל ס'איז די זעלבע מין זאך איז עס טמא. אבער משני שמות טאמער ס'איז אנדערע צוויי סארטן נעמען, מגע מיט משא אדער משא מיט אוהל, אדער לויט די תנא קמא פון די משנה, אויכעט מגע מיט אוהל, טהור איז טהור און מ'קען נישט נעמען צוויי האלבע כזיתים און צאמשטעלן אז ס'זאל מטמא זיין איינס במגע און איינס במשא און אזוי ווייטער. משנה בית. מלא תרווד רקב, אונז האמיר געלערנט די פארגאנגענע וואך אז א תרווד דאס מיינט מלא חפניים, א גרויסע לעפל וואס איז אנגעפילט מיט רקב פון א מת, וואס די רקב האמיר אויסגעשמועסט מוז זיין פון א מת אליין, מען רעדט פון א מת וואס ער איז באגראבן געווארן נאקעט, אן קיין תכריכים, ממילא קען מען נישט זאגן אז ס'האט זיך אריינגעמישט דארטן אביסל שימל פון די קליידער, נאר ס'איז נאר פון די גוף המת אליין, אויכעט האט מען אים נישט געלייגט אין א ארון פון האלץ, ווייל די האלץ קען זיך אויכעט שימלען און צוגיין און זיך אריינמישן אין די מלא תרווד און דאס איז נישט מצרף צום שיעור, נאר מען האט אים געלייגט אין א מארמארענע קאסטן. זאגט יעצט די משנה, א מלא תרווד רקב וואס איז באשטאנען נאר פון א מת, אבער שנתפזר בתוך הבית האט זיך אויסגעשפרייט אין די שטוב, קומט דאך אויס אז אויכעט זאמד שטויב פון די שטוב האט זיך אויסגעמישט אין דעם מלא תרווד רקב. הבית טמא האלט די תנא קמא אז די הויז איז טמא, דאס הייסט, אלע כלים וואס איך וועל אריינברענגען פון יעצט און ווייטער וועלן אויכעט זיין טמא, הגם ס'איז אריינגעמישט דא אביסל אנדערע שטויב, פרעמדע באשטאנדטיילן, ס'איז נישט נאר דא פון די מת אליין, אבער אנהייב איז דאך יא געווען א מלא תרווד רקב פון די מת אליין, ס'האט זיך נאר שפעטער אריינגעמישט אנדערע זאכן, האלט די תנא קמא אז די שטוב איז טמא. ורבי שמעון מטהר, רבי שמעון האט געהאלטן פונקט ווי אנהייב פון מלא תרווד רקב איז די הלכה אז נאר ווען עס איז רקב פון די מת אליין און ס'טאר זיך נישט אריינמישן קיין שום אנדערע זאך, די זעלבע זאך שפעטער טאר זיך אויך נישט אריינמישן קיין שום זאמד קיין שום שטויב, און אז עס האט זיך יא אריינגעמישט איז עס מער נישט טמא, איז די אלע כלים וואס זענען געווען אינעם שטוב, פאר עס האט זיך אויסגעמישט, פאר עס האט זיך אויסגעשפרייט אינעם שטוב. זענען יא טמא געווארן פון דעם מלא תרווד רקב, אבער די כלים וואס מען ברענגט אריין אין דעם שטוב נאכדעם וואס דער מלא תרווד רקב האט זיך שוין אויסגעשפרייט אינעם שטוב און עס האט זיך אויסגעמישט מיט די אנדערע זאמד, איז עס נישט טמא. זאגט די משנה רביעית דם, א פערטל לוג, פון בלוט, וואס דאס איז די שיעור פון איינס און א האלב איי, וואס דאס איז די שיעור אז ס'זאל מטמא זיין באוהל, אבער שנבלעה בתוך הבית האט זיך איינגעזאפט אין די ערד פון דעם שטוב, הבית טהור, אלע זאכן וואס איך וועל ברענגען פון יעצט און ווייטער אין דעם שטוב וועלן זיין טהור, די כלים וואס זענען דא געווען בשעת די רביעית דם איז נאכנישט געווען איינגעזאפט, זענען טאקע טמא געווארן, אבער פון יעצט און ווייטער אז עס איז שוין איינגעזאפט אין דער ערד, איז עס יא טהור. נבלעה בכסות, אויב די פערטל לוג פון בלוט האט זיך איינגעזאפט אין א קלייד, איז ווילאנג עס איז איינגעזאפט אינעם קלייד איז עס נישט מטמא. אם מתכבסת אויב ווען מען וואשט עס אויס ויוצא ממנה רביעית דם גייט נאך ארויסקומען פון דעם א רביעית בלוט טמאה איז עס יא טמא אויב די בגד וואס איז אנגעזאפט מיט בלוט וועט זיין אין א שטוב וועלן אלע זאכן פון די שטוב ווערן טמא ואם לאו אויב אפילו נאכן וואשן וועט נישט ארויסקומען קיין רביעית בלוט טהורה איז עס טהור, שכל הבלוע שאינו יכול לצאת טהור, יעדע איינגעזאפטע זאך וואס קען נישט ארויסקומען איז טהור, איז אין הכי נמי דער קלייד אליין איז טמא ווייל דער קלייד האט דאך למעשה צוגערירט צו א רביעית דם פון א מת, אבער די אלע כלים וואס איך גיי אריינברענגען אין דעם שטוב ווי דער קלייד געפינט זיך גייען נישט זיין טמא. שמועסט די ברטנורא אויס וויאזוי ווייסט מען צו ס'קען ארויסקומען א רביעית דם ביים וואשן. זאגט ער מען נעמט וואסער מיט א מאס, לאמיר זאגן א לוג וואסער, און מען וואשט אויס דעם בגד אין די לוג וואסער, נאכדעם ברענגט מען נאך א לוג וואסער, און אין יענע לוג לייגט מען אריין א רביעית בלוט, און מען קוקט צו די וואסער ווי איך האב יעצט אריין געלייגט די רביעית בלוט האט די זעלבע קאליר ווי די וואסער וואס איך האב יעצט אויסגעוואשן דעם בגד, אויב ס'האט די זעלבע קאליר, ווייסט מען אז אויך אין די לוג וואסער ווי כ'האב אויסגעוואשן דעם בגד איז אריינגעגאנגען א רביעית בלוט, און אויב איך זעה אז יענע לוג וואס כ'האב יעצט אריינגעלייגט א רביעית דם האט א שטערקערע רויטע קאליר ווייס איך אז אין די אנדערע וואסער ווי כ'האב אויסגעוואשן דעם בגד איז נישט אריינגעגאנגען קיין רביעית הלוג פון בלוט. משנה ג'. נשפך באויר, רעדט מען ווייטער פון א רביעית בלוט פון א מת וואס האט זיך אויסגעגאסן אונטערן פרייען הימל, נישט אונטער א דאך. אם היה מקומו קטפרס, אויב די פלאץ וואו עס האט זיך אויסגעגאסן איז געווען א שיפע פלאץ, ס'איז נישט צוזאמגענומען די בלוט אויף איין פלאץ, והאהיל על מקצתו דער מענטש האט איבערגעדעקט מיט זיין האנט אויף א חלק פון די רביעית, טהור איז ער טהור, ווייל א שיפע פלאץ ווערט נישט גערעכנט אלע בלוט אזוי ווי ס'איז איינס, ממילא ווען מ'איז מאהיל אויף א חלק פון די רביעית ווערט נאכנישט גערעכנט ווי מ'האט געמאכט א אוהל אויף די גאנצע רביעית און דער מענטש בלייבט טהור. היה אשבורן, אויב ס'איז יא געוועזן אזוי ווי א גריב, די גאנצע רביעית דם איז געווען צוזאמגענומען אויף איין פלאץ, או שקרש, אדער אפילו עס איז געליגן אויף א שיפע פלאץ אבער עס איז פארגליווערט געווארן, עס איז פארהארטעוועט געווארן די בלוט, ס'רינט מער נישט, איז עס יא טמא אפילו אויב די מענטש האט מאהיל געווען נאר אויף א חלק, ווערט באטראכט די גאנצע רביעית בלוט ווי עס איז איין גרויסע שטיק און אז מען איז מאהיל אויף א חלק דערפון איז אזוי ווי מען האט מאהיל געווען אויף די גאנצע און דער מענטש ווערט טמא. נשפך על האסקופה, אויב ס'האט זיך אויסגעגאסן די רביעית בלוט פון די מת אויף א שוועל פארנט פון א הויז, והיא קטפרס, ס'איז אויכעט א שיפע שוועל, בין מבפנים, סיי אויב ס'איז אויסגעשטעלט אז ס'רינט אויף אריין, די שיפקייט פון דעם שוועל גייט אויף אריין צו די דירה, וואס דעמאלטס וועט דאך די בלוט עווענטועל אנקומען אין די גאנצע דירה, בין מבחוץ סיי ס'איז אויסגעשטעלט אז ס'איז שיף אויף ארויס און ס'וועט אוועקרינען פון די הויז. והבית מאהיל עליו, אויב די הויז איז מאהיל אויף א חלק פון די בלוט, טהור, איז די גאנצע הויז נאך טהור, די אלע כלים וואס ליגן אין דעם זענען נאך נישט טמא, ווי אונז האבן פריער געלערנט אז אויף א שיפע פלאץ איז זיך די בלוט נישט מצטרף, און אפילו אויב ס'איז שיף אויף אריין, און די גאנצע רביעית דם וועט אנקומען אינעם שטוב, אבער ווילאנג ס'איז נישט אנגעקומען אינעם שטוב, איז עס נישט טמא. היה אשבורן, טאמער ס'איז געוועזן א גריבל דארטן, אויף דעם שוועל, און ס'איז געווען צוזאמגענומען די רביעית דם אויף איין פלאץ, או שקרש אדער ס'איז פארגליווערט געווארן אפילו אויף א שיפע שוועל, טמא איז עס יא טמא, אפילו אויב די דאך פון די הויז האט נאר מאהיל געווען אויף א חלק פון די רביעית, ס'ווערט באטראכט אזוי ווי איין גרויסע שטיק, די גאנצע רביעית דם און די הויז ווערט טמא. זאגט די משנה, כל שבמת טמא, יעדע חלק פון א מת איז טמא. חוץ מן השיניים, אויסער זיינע ציין, אויב ס'איז אראפגענומען די ציין איז עס נישט מטמא, והשיער והציפורן, אדער די האר, אדער די נעגל פון א מת, די זענען נישט מטמא, נישט במגע, נישט במשא, און נישט באוהל. אבער דאס איז נאר ווען ס'איז אפגעשיידט פונעם מת, ובשעת חיבורו, אויב ס'איז באהאפטן צום מת, הכל טמא, איז אלעס טמא, ווי די משנה גייט ווייטער מסביר זיין. פון וואו לערנט מען ארויס אז ציין, האר און נעגל זענען נישט טמא? זאגט די ברטנורא ווייל ס'שטייט אין פסוק בעצם אדם, א ביין איז מטמא, זאג איך, פונקט ווי א ביין איז באשאפן געווארן מיט דעם מענטש, איז אלע זאכן וואס זענען באשאפן געווארן מיט דעם מענטש מטמא, אבער ציין וואס זענען נישט באשאפן געווארן מיטן מענטש זענען נישט מטמא, און פונקט ווי א ביין, ווען ס'זאל ארויסגיין א ביין פון א קערפער, וועט נישט צוריקוואקסן א פרישע ביין אויף די פלאץ. איז אלע זאכן וואס ווען ס'גייט אוועק טוט נישט צוריק וואקסן א פרישע, דאס איז מטמא, אבער האר און נעגל וואס ווען מ'שערט עס אפ וואקסט צוריק פרישע, איז עס נישט מטמא. אין די גמרא מסכת נדה שטעלט זיך שוין, לכאורה לויט דעם א כזית פלייש זאל נישט מטמא זיין, ווייל ווען ס'קומט אראפ א כזית וואקסט דאך עס צוריק. זאגט די גמרא ס'וואקסט נישט ממש אינגאנצן צוריק, מ'דערקענט נאך א שטיקל חסרון, א שטיקל לאך, דארט וואו ס'איז געוועזן די שטיקל כזית פלייש, ממילא איז כזית פלייש מן המת יא מטמא. משנה ד' כיצד, איז ער מסביר ווי אזוי בשעת חיבורו איז האר אויכעט מטמא, המת מבחוץ, אויב א טויטע קערפער געפינט זיך אינדרויסן פון א שטוב, ושערו מבפנים, אבער די האר קומט אריין אינעם שטוב, ס'איז אונטער די אוהל פון דעם הויז, הבית טמא, אלע זאכן וואס געפינען זיך אין דעם שטוב זענען טמא, ווייל דאס הייסט אזוי ווי א יד פון די מת, א חלק פון די מת, וויבאלד ס'איז מאהיל אויף די האר וואס איז באהאפטן צו די מת ווערט עס באטראכט ווי ס'מאכט א אוהל אויף די גאנצע מת און אלע זאכן פונעם שטוב זענען טמא. די זעלבע זאך עצם א ביין שיש עליו כזית בשר, ס'איז דא א כזית פלייש אויף דעם ביין וואס א כזית פלייש איז דאך מטמא באוהל, הכניס מקצתו מבפנים, אויב ער האט אריינגעפירט א חלק אפילו נאר פונעם ביין, גארנישט פונעם פלייש, אין א שטוב, והבית מאהיל עליו די. די הויז איז מאהיל אויף דעם ביין, טמא איז אלע זאכן פון דעם שטוב טמא, וויבאלד די ביין איז אזוי ווי א יד פאר דעם כזית פלייש, און ס'ברענגט אריין כאילו די גאנצע כזית פלייש איז שוין געווען אינעם שטוב און מ'האט מאהיל געווען אויף דעם. זאגט די משנה, שני עצמות, אויב ס'איז געוועזן צוויי ביינער ועליהן און אויף זיי איז געוועזן כשני חצאי זיתין בשר, יעדע ביין האט געהאט אויף זיך נאר א האלבע כזית פלייש. הכניס מקצתם מבפנים, אויב האט אריינגעברענגט א חלק פון די ביין אין א שטוב, הבית מאהיל עליהם, די הויז מאכט א אוהל אויף די ביינער, טמא איז עס טמא און דאס קומט אויכעט אויס ווי די חכמים פון אנהייב פרק וואס זיי האבן געהאלטן אז צוויי האלבע כזיתים קענען זיך מצרף זיין אין א אוהל המת און די חידוש איז דא אין די משנה אז אויכעט אויב נאר די ביינער זענען אריינגעקומען און נישט די האלבע כזיתים פלייש אבער די ביינער זענען ידות הענטעלעך פאר די כזיתים פאר די האלבע כזיתים און ס'איז ווערט באטראכט כאילו מ'האט מאהיל געווען אויף די צוויי חצי זיתים און אלעס פון שטוב ווערט טמא. זאגט די משנה דאס איז נאר אויב די האלבע כזית פלייש איז געוועזן ארגינעל באהאפטן מיטן ביין אזוי ווי ס'איז געוואקסן, ס'איז געווען א חיבור בידי שמים, אבער היו תחובים בידי אדם, אויב א מענטש האט גענומען א ביין און אריינגעשטופט אין א האלבע כזית פלייש, אזוי ווי מ'שטעקט אריין א שפיד און פלייש, טהור, איז עס יא טהור, אויב ס'וועט אריינגיין נאר די ביין אונטער די אוהל פונעם שטוב, וועט נאכנישט ווערן גערעכנט כאילו די כזית פלייש איז אויך אריינגעקומען, שאין חיבורי אדם חיבור, דאס וואס א מענטש באהעפט, דאס הייסט נישט באהאפטן. משנה ה, אונז האמיר געלערנט אין די פריערדיגע פרק, פרק ב', משנה ב', אז דם תבוסה איז טמא מדרבנן. דם תבוסה האמיר געשמועסט, דאס מיינט בלוט וואס איז האלב ארויסגעקומען ביים לעבן און האלב ביים טויט. שמועסט די משנה אויס די הלכה דערפון. איזהו דם תבוסה? וואס איז דער דם תבוסה וואס א רביעית דערפון איז טמא מדרבנן? איז א מחלוקת. המת שיצא ממנו שמינית בחייו, א האלבע רביעית, א אכטל פון א לוג איז ארויסגעקומען ווען ער האט נאך געלעבט, ושמינית במותו, און די אנדערע אכטל לוג, דאס הייסט א האלבע רביעית, איז ארויסגעקומען נאכן שטארבן. דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא האט געהאלטן, אפילו ס'איז ארויסגעקומען נאר א האלבע רביעית נאכן שטארבן, איז דאס אויך דם תבוסה. רבי ישמעאל אומר, ניין. ס'מוז זיין א רביעית בחייו און רביעית במותו. כדי ס'זאל מטמא זיין אלס דם תבוסה, מוז האבן געווען איין גאנצע רביעית ארויסגעקומען נאכן שטארבן, נאר וואס דען מען רעדט דא אז ס'איז געוועזן אויך א א גאנצע רביעית ארויסגעקומען ביים לעבן. ניטל מזה ומזה רביעית, פון די תערובות פון די צוויי רביעית'ן האט מען גענומען איין רביעית, דעמאלט זאג איך אז די איין רביעית איז טמא, וויבאלד ס'קומט פון א מישונג וואו ס'איז דא א רביעית וואס איז ארויסגעקומען נאכן שטארבן, אבער אויב ס'זאל נאר זיין א האלבע רביעית ארויסגעקומען נאכן שטארבן, וועט רבי ישמעאל האלטן אז דאס איז נישט טמא. רבי אלעזר ברבי יודא אומר, זה וזה כמים, סיי ווען ס'איז א שמינית בחייו שמינית במותו, און סיי ווען ס'איז א רביעית בחייו רביעית במותו, און מ'האט גענומען פון די ביידע רביעית'ן איין רביעית, איז עס בכלל נישט מטמא אלס דם תבוסה, ס'ווערט גערעכנט ווי וואסער. וואס האלט רב אלעזר ברב יודא איז יא דם תבוסה? זאגן די מפרשים אז די איזהו דם תבוסה וואס די משנה זאגט ווייטער דאס באציט זיך נישט צו רב אלעזר ברב יודא, דאס גייט ארויף אויף רבי עקיבא און רבי ישמעאל, ווייל מען טרעפט אין א ברייתא אז רב אלעזר ברב יודא האט געהאלטן, דו ווייסט וואס ס'מיינט דם תבוסה וואס איז טמא מדרבנן? אויב, כ'האב א ספק אויף א רביעית בלוט, אויב ס'איז ארויסגעקומען בחייו אדער במותו. וויבאלד איך האב א צד צו זאגן אז די גאנצע רביעית איז ארויסגעקומען במותו, דעמאלט הייסט עס דם תבוסה וואס איז מטמא מדרבנן, אבער אויב ס'איז זיכער דא א חלק וואס איז ארויסגעקומען ביים לעבן און ס'האט זיך אויסגעמישט מיט א חלק וואס איז ארויסגעקומען נאכן שטארבן, דאס האלט ער אז דאס האט א דין ווי וואסער און ס'איז בכלל נישט מטמא. זאגט די משנה איזהו דם תבוסה וויאזוי גייט צו די סוף אז ס'איז א חלק פון די בלוט ארויסגעקומען ביים לעבן א חלק ביים שטארבן ביי וועלכן פאל הייסט דאס דם תבוסה און ס'איז מטמא און אויף וועלכן פאל וועט עס נישט מטמא זיין האלט די תנא קמא פון ר' יהודה און דאס איז ר' שמעון צלוב א געהאנגענע מענטש שמועסט דער סייעתא דשמיא אויס אז מען רעדט נישט דא פון א מענטש וואס מען האט אים געהאנגען ביים האלז, מען האט אים געהארגעט דורך הענגען, ווייל אין אזא פאל רינט בכלל נישט קיין בלוט און דא רעדט מען שדמו שותת, ממש ס'רינט בלוט אן אויפהער, זאגט ער מען רעדט דא פון די אמאליגע וואס זיי מען האט אויפגעהאנגען מען האט גענומען טשוואקעס, גרויסע נעגל, און אריינגעהאקט אינעם קערפער פון דעם מענטש אויף העלצער, אויב מ'האט אים אויפגעהאנגען אזוי ווי אויף א בוים, און מ'האט אים אריינגעהאקט צו דעם בוים מיט נעגל, און דעמאלטס איז געקומען א גרויסע פלייץ פון בלוט, און דאס זאגט די משנה דא, צלוב א געהאנגענע מענטש, שדמו שותת, וואס זיין בלוט רינט, נישט ס'גייט א טראפ נאך א טראפ, נאר ס'רינט כסדר. ונמצא תחתיו רביעית דם, און מען האט געטראפן אויף די ערד אונטער אים א רביעית פון בלוט, טמא איז עס טמא. פארוואס? ווייל איך זאג אז א חלק פון די בלוט איז טאקע ארויסגעקומען ביים לעבן, אבער די אנדערע חלק פונעם בלוט איז ארויסגעקומען נאכן שטארבן, און דאס קומט אויס ווי די שיטה פון רבי עקיבא אנהייב פון די משנה, וואס ער האט געזאגט אז אפילו א רביעית וואס איז צוזאמגעשטעלט פון א שמינית, א האלבע רביעית וואס איז ארויסגעקומען ביים לעבן און א האלבע רביעית ביים טויט, איז אויכעט מטמא. אבל אבער, המת שדמו מנטף, אויב א מת איז געשטארבן געהעריג אויפן בעט, און ס'טריפט נאר בלוט, ס'קומט א טראפ און נאכדעם נאך א טראפ, ונמצא תחתיו רביעית דם, און אונטער דעם בעט האט מען געטראפן א רביעית הלוג פון בלוט, טהור. האלט דער תנא קמא דאס איז ר' שמעון, אז דער בלוט איז טהור. פארוואס? ווייל איך זאג אז יעדע טראפ וואס איז געקומען איז בטל געווארן אין די ערשטע בלוט וואס איז דארט געווען און ס'איז ארויסגעקומען נאך בחייו. ווען דער מענטש איז געווען געהאנגען און עס האט גערינען כסדר בלוט, זאג איך, אין די בלוט וואס איז גערינען דא, איז דאך זיכער געווען אויסגעמישט א האלבע רביעית וואס איז ארויסגעקומען נאכן שטארבן, און ס'איז קיינמאל נישט בטל געווארן ווייל ס'האט געהאלטן אין איין קומען, ס'איז נישט געגאנגען א טראפ נאך א טראפ, איז עס טמא, אלס דם תבוסה. אבער אויב ס'האט נאר געטראפט איין טראפ נאכן צווייטן, זאג איך קמא קמא בטל, און די טראפן וואס זענען ארויסגעקומען נאך די מיתה זענען בטל געווארן אין די בלוט וואס איז געווען שוין דארטן פון פאר די מיתה. רבי יהודה אומר, לא כי, נישט אזוי, אלא נאר פונקט פארקערט זאגט ער, השותת, אויב ס'רינט אראפ בלוט, און ס'רינט אויף א בוים צו אויף א האלץ, טהור איז עס טהור, ווייל איך קען תולה זיין אז די גאנצע בלוט פון נאכן שטארבן איז בכלל נישט אראפגעקומען צו די פארזאמלונג פון בלוט וואס איז אויף דער ערד אונטער דעם תלייה, נאר ס'איז געבליבן רינען אויף דעם האלץ, אויף דעם בוים וואו דער מענטש הענגט. איז וויבאלד איך קען תולה זיין און זאגן אז דער רביעית דם וואס איז אונטן פארזאמלט איז נאר ארויסגעקומען בחייו, איז עס טהור, עס הייסט נאכנישט קיין דם תבוסה. והמנטף טמא. נאר אויב ס'קומט א טראפ נאך א טראפ, און ס'בלייבט נישט ליגן אויף א בוים, למשל מ'רעדט טאקע פון א מענטש וואס ליגט אויף א בעט, און ס'קומט אראפ א טראפ א טראפ נאך א טראפ, און ס'פארזאמלט זיך א רביעית, דעמאלט האט ער געהאלטן אז דער רביעית בלוט הייסט דם תבוסה. און ער האלט נישט קמא קמא בטל, ווייל ר' יודא האט געהאלטן אז בלוט קען נישט מבטל זיין אנדערע בלוט, ממילא ווען ס'קומט זיך צוזאם א רביעית דם, און ס'איז דא דא אויך די חלק וואס ארויסגעקומען לאחר מיתה, דאס הייסט דם תבוסה וואס די חכמים האבן מטמא געווען. משנה ו'. כזית מן המת, א כזית מן המת וואס געפינט זיך אין א שטוב, פתחו בטפח, די עפענונג ארויסצוטראגן דעם כזית פון דעם שטוב איז א טפח על טפח, און למשל אויב אין דעם שטוב איז דא אסאך לעכער פון א טפח על טפח, אפילו אויב די לעכער זענען פארמאכט, אויב אויף די אנדערע זייט פון די לעכער ליגן כלים אונטער דעם זעלבן משקוף, אונטער דעם זעלבן שוועל, פון דעם הויז, זענען אלע יענע כלים טמא, ווייל ס'איז דא א הלכה אז אויב ס'איז דא א מת אדער א כזית פון א מת אין א שטוב, אפילו אויב אלע טירן זענען גוט פארמאכט און פארשלאסן, די אלע כלים וואס ליגן אונטער די שוועלן, אונטער די אויבער שוועלן, פארנט פון די אלע טירן, זענען טמא מדרבנן, ווייל איך זאג אז מ'גייט ארויסטראגן די טומאה דורך דעם טיר, אפילו ס'איז דא צען טירן, אדער צען פענסטערלעך פון וואו איך קען ארויסטראגן די טומאה, די ערשטע זאך זאגט מען אז אונטער אלע טירן און אלע פענסטערס זענען אלע כלים טמא געווארן ווייל אפשר גייט ער פון יענע זייט ארויסטראגן די מת. זאגט יעצט די משנה אויב ס'איז דא אין דעם שטוב נאר א כזית פון א מת, איז די עפענונג דערפון אז ס'זאל מטמא זיין די אלע כלים אונטער דעם, א טפח על טפח, א כזית פון א מת קען מען ארויסטראגן פון א לעכל וואס איז גרויס א טפח על טפח און אלע כלים וואס ליגן אין אונטער א שוועל אונטער א דעכל פון אזא מין לעכל, ווערט טמא ווייל סוף הטומאה לצאת דורך דעם לעכל, והמת. אויב ס'ליגט אבער א גאנצע מת אין א שטוב, א גאנצע מת קען מען נישט ארויסטראגן אין אזא קליין לעכל, פתחו זיין עפענונג איז נאר בארבעה טפחים, אויב די עפענונג איז גרויס פיר טפחים אויף פיר טפחים, דעמאלטס זאג איך, אז אלע זאכן וואס ליגן אונטער די שוועל פון די טירן ווערן טמא ווען מען גייט עס ארויסטראגן דורך דעם עפענונג, אויב אבער עס איז נאר דא א עפענונג וואס איז קלענער פון פיר אויף פיר, קען מען נישט יענ די מת ארויסטראגן פון יענעם עפענונג, און אלע כלים וואס ליגן דארטן זענען טהור. דאס איז אבער נאר געזאגט געווארן להציל הטומאה על הפתחים, אויב איך וויל ראטעווען די טומאה פון די טירן, זאג איך אז אויב די עפענונג דארט, די טיר, האט נישט געהאט קיין פיר טפחים אויף פיר טפחים, זענען די כלים וואס ליגן אונטערן דעכל דארט טהור, ווייל מען גייט נישט ארויספירן די מת פון דארט. אבל להוציא הטומאה, אריבערצופירן טומאה פון איין שטוב צו א צווייטע, אויב ס'איז דא א מת אין איין הויז, און נעבן דעם איז דא נאך א הויז, און ס'איז דא א פענסטער פון א טפח על טפח אפן פון איין שטוב צום צווייטן, טוט עס שוין אריבערפירן די טומאה אפילו עס איז דא נאר א גאנצע מת, און איך גיי נישט ארויספירן די מת דורך דעם פותח טפח, אבער די שיעור איז בפותח טפח אריבערצופירן א טומאה דורך א אפענע פענסטער פון איין שטוב צו די צווייטע, ווייל דאס איז א טומאה דאורייתא אז א טומאת מת גייט אריבער פון איין שטוב צום צווייטן אפילו עס איז נישט גענוג גרויס די לאך אז מען זאל עס פון דארטן ארויסטראגן פשוט ס'ווערט אלעס גערעכנט אזוי ווי ס'איז אין איין געצעלט די טומאה גייט אריבער דורך דעם פענסטערל. זאגט די משנה גדול מכזית אויב ס'ליגט א גרעסערע שטיק ווי א כזית פון א מת אין א שטוב האט עס א דין כמת דאס הייסט מען האט דאך פריער געלערענט אז א כזית מן המת איז די שיעור בטפח על טפח ס'זאל מטמא זיין די אלע כלים וואס ליגן אונטער דעם דעכל פון דעם עפענונג, אויב אבער איז אביסל גרעסער ווי א כזית דארף עס שוין האבן פיר טפחים אויף פיר טפחים, און אונטער די שיעור וועט עס נישט מטמא זיין די כלים וואס ליגן אינדרויסן פונעם הויז אויף די אנדערע זייט פון דעם עפענונג. רבי יוסי אומר, אויב ס'איז מער ווי א כזית האט עס נאך נישט קיין דין ווי א מת. נאר א שדרה וגולגולת דאס האט א דין כמת, גרעסער ווי א כזית זאגט ער נישט וויפיל די שיעור איז, אבער ס'דארף נאך נישט האבן קיין פיר טפחים אויף פיר טפחים, אויב ס'ליגט אבער א שדרה אדער א גולגולת פון א מת, דעמאלטס וועט עס נאר מטמא זיין די טירן אויב די עפענונגען האבן א פיר טפחים אויף א פיר טפחים, אזוי ווי א גאנצע מת. משנה ז, טפח על טפח על רום טפח. אויב איך האב א ברעט אדער א כלי וואס איז ברייט א טפח, לאנג א טפח, און ס'איז א טפח אויפגעהויבן העכער די כזית מן המת למשל, מרובע מיינט דאס מוז זיין פיר קאנטיג, אויב ס'איז נאר א האלבע טפח ברייט, אפילו אויב ס'זאל זיין צוויי דריי טפחים לאנג, וועט עס נישט מאכן קיין אוהל המת, ס'מוז זיין א טפח על טפח די מינימום כדי ס'זאל קענען ברענגען א טומאה אויף אלע זאכן וואס ליגען אונטער דעם, און על רום טפח מוז עס זיין, ווייל אויב נישט איז עס א טומאה רצוצה. טומאה רצוצה איז די הלכה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, נאר אקעגן איבער די טומאה, ארויף און אראפ איז אלעס טמא, אבער ס'שפרייט זיך נישט אויס אויף די זייט אונטער דעם זעלבן אוהל. אויב אבער ס'איז א טפח על טפח על רום טפח, דעמאלטס מביא את הטומאה. אויב למשל ס'ליגט א כזית מן המת אויף איין זייט אונטער דעם טפח על טפח על רום טפח און אויף די אנדערע זייט ליגט א לעפל, וועט דער לעפל באקומען א טומאה פון דעם כזית פון א מת. און די זעלבע זאך וחוצץ בפני הטומאה, די טפח על טפח וואס איז אויפגעהויבן א טפח העכער די טומאה, טוט אויכעט איבערהאקן אז די טומאה זאל נישט קענען ארויפגיין אדער אראפגיין, אז ס'ליגט א כזית פון א מת אויף דער ערד, און העכער דעם האלט מען א כלי וואס איז טפח על טפח גרויס. און מען האלט עס מער ווי א טפח העכער דעם טומאה, ס'זאל נישט זיין קיין טומאה רצוצה, איז אפילו ס'ליגט זאכן אין די כלי, ווערט עס נישט טמא, ווייל די טומאה קען נישט אריבער גיין, ס'גייט נאר ביז די כלי, אבער די כלי איז א חציצה, ס'האקט איבער פאר די טומאה. כיצד? גייט ער אויסשמועסן אביסל די הלכות פון חציצה בפני הטומאה. ביב, א אפלויף, שהוא קמור, וואס איז צוגעדעקט און ס'לויפט תחת הבית, א מענטש האט א אפלויף פאר די שמוציגע וואסער פונעם שטוב וואס עס זאל ארויסרינען אונטער דעם הויז צום רשות הרבים. יש בו פותח טפח, אויב די גאנצע אפלויף איז גרויס, א טפח על טפח על רום טפח, ויש ביציאתו פותח טפח, און אויך דארטן וואו די וואסער רינט ארויס צום גאס, איז דא דארטן געהעריג א טפח על טפח, איז די הלכה טומאה בתוכו, אויב ס'זאל זיין א כזית מן המת למשל אין דעם אפלויף, הבית איז טהור, די גאנצע הויז איז טהור, פארוואס? ווייל דאס איז גענוג א חשוב'ע זאך פאר זיך, ס'איז נישט א טפל צום הויז, ס'איז א באזונדערע זאך, און אפילו דאס געפינט זיך אונטערן הויז, אבער די כזית פון א מת ווערט נישט באטראכט ווי ס'ליגט אין די הויז, ס'ליגט אין דעם עקסטערן אפלויף, און די הויז בלייבט טהור. און דאס איז די פשט אז די אפלויף וואס איז א טפח על טפח על רום טפח איז חוצץ בפני הטומאה. און ס'איז אויכעט נישט די וועג פון דעם כזית פון א מת אריינצוגיין שפעטער אין דעם שטוב, וויבאלד די ארויסגאנג פון דעם אפלויף האט דאך אויכעט א טפח על טפח, זאג איך אז מען גייט ארויסנעמען דעם כזית דורך יענעם טפח, ס'גייט נישט צוריק אריינגיין אינעם שטוב, ממילא ברענגט עס נישט קיין טומאה אויף דעם שטוב. טומאה בבית, אויב ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב, מה שבתוכו טהור, אלע זאכן וואס געפינען זיך אין דעם אפלויף זענען טהור. ווייל די אפלויף איז א באזונדערע זאך און ס'איז חוצץ בפני הטומאה. איי, די טומאה וואס איז אין שטוב גייט אפשר ארויסגיין דורך דעם אפלויף? ניין. שדרך הטומאה לצאת. די סדר פון טומאה איז אז מען זאל עס ארויסטראגען, ואין דרכה להכנס, ס'איז די סדר איז נישט אז מען זאל עס אריינפירן צו א קלענערע פלאץ. ממילא, ווען ס'ליגט אינעם הויז גייט עס קיינער נישט אריינפירן אינעם אפלויף, מ'גייט עס ארויסטראגן דורך איינע פון די טירן אדער פון די פענסטערס פונעם הויף, פונעם הויז, אבער די זאכן וואס זענען אינעם אפלויף אליין, דאס בלייבט טהור, און די זעלבע זאך טאמער ס'איז געוועזן די כזית פון א מת אינעם אפלויף, גיי איך עס ארויסנעמען דורכ'ן עפענונג פונעם אפלויף און איך גיי עס נישט צוריק אריינברענגען אינעם שטוב און דורך דארטן ארויסטראגן. יש בו פותח טפח, אויב דער אפלויף איז טאקע גרויס א טפח על טפח, אבער ואין ביציאתו פותח טפח, ביים ארויסגאנג, ס'האט א שמאלע ארויסגאנג ווי ס'גייט ארויס אין רשות הרבים, ס'איז נישט דא דארטן קיין עפענונג פון א טפח, גייט דאך די טומאה נישט ארויסגיין דורך דארט, נאר ס'גייט צוריק אריינגיין אינעם שטוב. איז הטומאה בתוכו, הבית טמא, אויב ס'איז דא א שטיקל טומאה, א כזית פון א מת למשל, אין דעם אפלויף, איז די גאנצע שטוב טמא. טומאה בבית, אין אזא מין פאל אויב ס'זאל זיין א טומאה אינעם שטוב, איז מה שבתוכו טהור, אלעס וואס איז אינעם אפלויף בלייבט אבער טהור, שדרך הטומאה לצאת ווייל די טומאה וואס געפינט זיך יעצט אינעם שטוב גייט ארויסגיין דורך די טירן און די פענסטערס פונעם שטוב אליין ואין דרכה להיכנס, ס'איז נישט קיין סדר אז ס'זאל אריינגיין אינעם אפלויף, מ'גייט דאך עס נישט אריינטראגן אינעם אפלויף ווייל דער אפלויף אליין האט דאך נישט קיין געהעריגע ארויסגאנג פון א פותח טפח, ממילא די כלים וואס ליגען אינעם אפלויף, די אפלויף איז דאך גענוג א חשובע זאך פאר זיך ווייל ס'איז א טפח על טפח, איז די זאכן בלייבן טהור אפילו ווען ס'איז דא א כזית מן המת אדער א גאנצע מת אינעם שטוב. אויב די אפלויף איז אין בו פותח טפח ואין ביציאתו פותח טפח, נישט די ביב אליין איז א פותח טפח, און נישט ביים ארויסגאנג איז א פותח טפח, אין אזא מין פאל ווערט עס אינגאנצן בטל צום הויז. ס'ווערט א טפל צום הויז ווערט ווי א חלק פונעם הויז, איז טומאה בתוכו הבית טמא, אויב ס'איז דא א טומאה אין דעם אפלויף איז עס נישט חוצץ בפני הטומאה, און די טומאה גייט ארויף אינעם שטוב, און טומאה בבית, אז ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב איז מה שבתוכו טמא, ס'איז גארנישט חוצץ בפני הטומאה, און די טומאה גייט ארויף און אראפ, אויב ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב קומט עס אראפ צו אלע זאכן וואס געפינען זיך אינעם אפלויף. ווי די ברטנורא ברענגט אז מען לערנט עס ארויס פון א פסוק כל אשר באהל יטמא, דאס טוט מרבה זיין אז אויך די קרקע פון א שטוב, ביזן תהום, אלע כלים וואס געפינען זיך דארטן, הייסן ווי א חלק פונעם שטוב, און אויב ס'איז נישט דא דארטן קיין טפח על טפח, ווערט עס טמא אויב ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב. זאגט די משנה, דאס וואס מיר האבן געלערנט אז א טפח על טפח על רום טפח קען ברענגען טומאה, אויב ס'איז מאהיל אויף א כזית מן המת, און פון די אנדערע זייט איז עס מאהיל אויף כלים, ווערן די כלים טמא. דאס איז אחד חור שחררוהו מים, סיי א לאך וואס וואסער האט עס אויסגעלעכערט, ס'איז נישט געמאכט געווארן דורך א מענטש, נאר ס'איז געשען דורך וואסער, די וואסער האט געמאכט א לאך אין זאמד, און אויף איין זייט פון דעם לאך איז דא א כזית מן המת, אויף די צווייטע זייט איז דא א כלי, אויב ס'איז דא דארטן א טפח על טפח ברום טפח ברענגט עס א טומאה. או שרצים די זעלבע זאך טאמער שרצים האבן עס אויסגעלעכערט, או שאכלתו מלחת ס'איז געווען א געזאלצענע מין ערד און ס'עסט זיך פון זיך אליין אויף און ס'ווערט דארטן א גריבל. וכן מרבך של אבנים, א שורה פון שטיינער וואס זענען אויסגעשטעלט איינס איבערן צווייטן און אמאל קען זיין אז איין שטיין איז אויסגעשטעלט אויף צוויי שטיינער און ס'איז דא א לאך צווישן די צוויי שטיינער פון אונטן, און ס'איז דא דארטן א טפח על טפח ברום טפח, דאס הייסט אויכעט א גוטע טפח על טפח וואס קען ברענגען טומאה, אפילו אויב דער מענטש האט עס נישט אראפגעלייגט מיט א כוונה אז דאס זאל זיין א אוהל. וכן סואר של קורות, א מענטש האט אויסגעשטעלט באלקענעס אנגעגרייט צום בויען, און ס'מאכט זיך אז צווישן די באלקענעס איז דא א אוהל פון א טפח על טפח ברום טפח, די אלע זאכן קענען ברענגען א טומאה. רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, יעדע געצעלט וואס איז נישט געמאכט געווארן דורך א מענטשליכע האנט, צום ביישפיל, די לאך וואס די וואסער האט געמאכט, אדער די שרצים, אדער די געזאלצענע ערד, די אלע זאכן אינו אוהל, דאס הייסט נישט קיין אוהל צו קענען ברענגען טומאה, ער לערנט ארויס א גזירה שוה פון די משכן, פונקט ווי די משכן איז געמאכט געווארן דורך א מענטשליכע האנט, די זעלבע זאך די אלע אוהלים וואס קענען ברענגען טומאה איז נאר אויב ס'איז געמאכט געווארן דורך א מענטש. און מודה, רבי יהודה איז מודה בשקיפים ובסלעים, ווי עס זענען גרויסע לעכער פון פעלזן שטיינער, איינס מיינט לעכער וואס איז געמאכט געווארן דורך די רעגן, און איינס מיינט וואס איז געמאכט געווארן פון זיך אליין, דארט איז ער מודה אז אפילו עס איז געשען פון זיך אליין און נישט א מענטש האט עס געמאכט, איז עס יא מטמא, ווייל דארטן רעדט מען אז עס איז נישט געוועזן נאר א טפח על טפח, עס איז געוועזן א מלא אגרוף, א מלא אגרוף וואס דאס איז אזוי גרויס ווי א דורכשניטליכע פנים פון א מענטש, ביי דעם איז ער מודה אז אפילו עס איז נישט געמאכט געווארן בידי אדם, איז עס אויכעט א ריכטיגע אוהל אז ס'זאל מטמא זיין, ער לערנט נאר ארויס פון די משכן לגבי א אוהל פון א טפח על טפח, אבער אויב ס'איז מער ווי א טפח על טפח, איז ער מודה אז דאס קען יא ברענגען א טומאה. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף כ עמוד א', האלט מען דאך אינמיטן רעדן פון די מימי אדמה, איינע פון די פינף מראות בלוט וואס זענען מטמא, איז אזוי ווי וואסער וואס מען מישט אויס מיט א געוויסע מין ערד, זאגט יעצט די גמרא, ר' חנינא האט נישט גענומען קיין וואסער בכלל, פלי, ער האט צעשפאלטן קורטא דגרגשתא א שטיק פון די מין ערד אליין, ובדיק ביה מיט דעם האט ער געקוקט די מראות דמים צו ס'האט דעם ריכטיגן קאליר פון דם. לייט עליה רבי ישמעאל ברבי יוסי באסכרה, רבי ישמעאל ברבי יוסי האט געשאלטן אז דער וואס טוט דאס נאך, ער זאל געשלאגן ווערן מיט די מחלה וואס רופט זיך אסכרה, ווייל רבי חנינא הוא דחכים, רבי חנינא איז טאקע א גרויסער חכם און ער ווייסט ווי אזוי מען קוקט דאס אן די וואסער, אויף די ערד אליין קען ער דאס זען, אבער כולי עלמא לאו חכימי הכי, נישט יעדער איז אזוי קלוג, און אז מענטשן וועלן דאס פרובירן נאכצוטון וועט נישט טויגן, ממילא האט ער פארשאלטן ווער ס'וועט דאס נאכטון. אמר רבי יוחנן, חכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא, די קלוגשאפט פון רבי חנינא האט מיר צוגעברענגט אז איך זאל נישט וועלן קוקן קיין בלוט, ווייל מטמינא, טאמער איך האב אמאל מטמא געווען מטהר האט ער עס גערייניקט, מטהרנא טאמער איך האב עס גערייניקט מטמא האט ער עס מטמא געווען, האב איך געזעזן אז אקעגן אים ווייס איך גארנישט, האב איך אויפגעהערט קוקן בלוט. אמר רבי אלעזר, פונקט פארקערט, ענוותנותא דרבי חנינא גרמא לי דחזאי דמא. די ענווה, די שפלות פון רבי חנינא, דאס האט מיר צוגעברענגט אז איך זאל מיך א יא אריינלייגען אין דעם, און יא פסק'נען בלוטן. ווייל ומה רבי חנינא, דענותן הוא, ער איז אן ענוו, ער איז א באשיידענער מענטש, אן איידעלער מענטש, אבער מחית נפשיה לספק, ס'האט אים געפאסט זיך אריינצולייגען אין די ספיקות, וחזי און ער האט באטראכט די מראות דמים, אנא לא אחזי, איך זאל נישט קוקען קיין מראות דמים? אמר רבי זירא, טבעא דבבל, די טבע פון די לאנד בבל גרמא לי, דאס האט מיר גורם געווען דלא חזאי דמא איך זאל נישט וועלן באטראכטן קיין בלוטן, דאמינא ווייל איך האב געזאגט בטבעא לא ידענא, איך קען נישט די טבע פון די מענטשן, בדמא ידענא, און ווי קען איך וויסן זייערע בלוטן צו עס איז טמא אדער טהור? פרעגט די גמרא למימרא דבטבעא תליא מילתא, דו ווילסט מיר זאגן אז ס'ווענדט זיך עפעס אין די טבע פון א געגנט? והא רבה הוא דידע בטבעא, רבה האט זיך יא אויסגעקענט מיט די טבעיות'ן פון די געגענטער, ולא ידע בדמא, און דאך האט ער נישט געוואוסט פון די בלוטן, איז אויב די בלוטן זאלן זיך ווענדן אין די טבע, וואלט דאך רבה געדארפט יא קענען פסק'נען אויף בלוטן. זאגט די גמרא כל שכן קאמר, דאס האט טאקע רבי זירא געמיינט צו זאגן כל שכן. ומה רבה דידע בטבעא, ער האט זיך יא אויסגעקענט מיט די טבעיות'ן פון די געגענטער, אבער לא חזא דמא, ער האט זיך נישט אריינגעלאזט צו באטראכטן די בלוטן, איז ואנא אחזי, איך, וואס איך קען מיך נישט אויס מיט די טבע פון די געגנטער, זאל איך גיין באטראכטן בלוטן? זאגט די זוהר הקדוש תא חזי, ביומא דשבתא, די טאג פון שבת, בשעתא דאתקדש יומא, ווען ס'ווערט הייליג די טאג, ס'קומט אריין דער שבת, נפקי נשמתין מגו אילנא דחיי, גייען ארויס נשמות פון דעם עץ חיים, ומנשבן אינון נשמתין קדישין לתתאי, די נשמות פליען אראפ צו די אונטערשטע מענטשן ונייחין בהו כל יומא דשבתא, א גאנץ שבת רוען זיי אין די מענטשן און דאס זענען די נשמות יתירות וואס יעדע איד באקומט יעדן שבת, ולבתר דנפיק שבתא, ווען דער שבת גייט ארויס, סלקין כלהו נשמתין, גייען די אלע נשמות ארויף ומתעטרן זיי באצירן זיך בעטרין קדישין לעילא, מיט הייליגע צירונגען דארט אויבן,

אבער נשמתא דהוה ליה בקדמיתא די פריערדיגע נשמה וואס ער האט פון א גאנצע וואך, איז שארה דקדמיתא די שפייז פון די ערשטע נשמה, כסותה די קליידונג ועונתה און די וואוינונג, לא יגרע טאר ער נישט פארמינערען כמה דאתמר, ווי ער זאגט דא אין די זייט אז די פשט איז אז אויך די געווענליכע נשמה פון א גאנצע וואך וועט באקומען שכר אויף אלע זאכן וואס מען טוט שבת. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ח'. החורש כל שהוא, ווען איינער אקערט אפילו נאר א קליין ביסל, חייב. המנכש בעיקרי האילנות, ער רייסט ארויס שטאמען פון ביימער, והמקרסם עשבים, ער רייסט ארויס גראז, או המזרד את השריגים, ער רייסט ארויס פארשידענע צווייגן, כדי ליפות את הקרקע, אויב די ציל פון איינע פון די זאכן איז שיין צו מאכן די ערד, הרי זה תולדת חורש, איז עס א תולדה פון די מלאכה פון אקערן, ומשיעשה כל שהוא איז ער חייב.

הזורע כל שהוא חייב, אויך איינער וואס טוט איינפלאנצן א כל שהוא איז ער חייב. הזומר את האילן, איינער וואס נעמט אראפ צווייגן פון א בוים כדי שיצמח מיטן ציל אז דער בוים זאל בעסער וואקסן הרי זה מעין זורע, דאס איז אויך א אב פון זורע. אבל המשקה צמחים ואילנות בשבת, אויב מען טרינקט אן וואסער פאר פלאנצונגען אדער ביימער אין שבת הרי זה תולדת זורע, דאס איז נישט קיין אב, אבער עס איז א תולדה פון זורע וחייב בכל שהוא, ביי די אלע פעלער איז מען מחיוב מיט א כל שהוא וואס מען טוט.

התולש מהן חייב, ווער ס'רייסט אראפ פון איינע פון די זאכן איז ער מחיוב, שזה מקום גידולן, דאס איז די פלאץ ווי דאס וואקסט. אבל אבער התולש ווען איינער רייסט אפ מעציץ שאינו נקוב, פון א כלי וואס איז נישט געלעכערט צו די ערד, און ס'געפינען זיך דארטן פלאנצונגען, פטור איז ער פטור, מפני שאין זה מקום גידולו, דאס וואקסט דאך נישט פון די ערד, ס'איז דאך בכלל נישט מחובר לקרקע. ועציץ, אבער א כלי וואס איז יא נקוב ס'האט א לעכל, אפילו ס'איז א קליין לעכל בכדי שורש קטן אזוי גרויס ווי א קליין ווארצעלע, הרי הוא כארץ דאס הייסט יא אזוי ווי ס'איז באהאפטן אין דער ערד, והתולש ממנו חייב ווער ס'וועט אראפרייסן פון דעם וועט מחיוב זיין. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, מעיקרי התשובה, איינע פון די עיקרים פון תשובה און דא האלט ער שוין ביים צענטן עיקר, להיטיב פעליו דער מענטש זאל פארבעסערן זיינע מעשים בדבר אשר זדה עליו ביי די זאך וואו ער האט שלעכט געטון, אם הסתכל בעריות אויב ער האט זיך געקוקט אויף עריות, יתנהג דארף ער זיך פירן בשחות עיניים ער דארף אראפקוקן מיט די אויגן. אם חטא בלשון הרע, ער האט גערעדט לשון הרע אויף מענטשן יעסוק בתורה, דארף ער אנשטאט דעם רעדן און לערנען. ובכל האיברים אשר חטא, מיט יעדן אבר וואס ער האט געזינדיגט, ישתדל דארף ער זיך באמיען לקיים בהם המצוות, מקיים צו זיין מצוות מיט דעם אבר. וכן אמרו רבותינו ז"ל, הצדיקים, באותו דבר שחוטאים, מיט די זעלבע זאך וואס זיי זינדיגן בו מתרצים מיט דעם ווערן זיי באוויליגט. עוד אמרו, אם עשית חבילות של עבירות האסט געמאכט גאנצע הויפענעס מיט עבירות עשה כנגדם טוה אקעגן דעם חבילות של מצוות און כנגדם וועט מיינען אויפן זעלבן אופן מיט די זעלבע אייברים. רגליים ממהרות לרוץ לרעה, אויב דיינע פיס פלעגן זיך איילן צו לויפן צו שלעכט, ירוצון לדבר מצוה זאלן זיי יעצט לויפן צו טוהן מצוות. לשון שקר אויב א מענטש האט גערעדט ליגנט, אמת יהגה חכו זאל ער יעצט און ווייטער נאר רעדן אמת ופיו יפתח בחכמה, ער זאל רעדן נאר דברי חכמה ותורת חסד על לשונו ער זאל רעדן אין לערנען. ידיים שופכות דם טאמער די הענט האט חלילה פארגאסן בלוט איז פתוח יפתח את ידו זאל ער עפענען די הענט לאחיו לעניו פאר די ברודער פאר די ארעמע לייט עיניים רמות א מענטש האט געהאט גרויסהאלטערישע אויגן יהי דכא זאל ער זיין צובראכן ושח עיניים אראפקוקן מיט די אויגן אויף דער ערד לב חורש מחשבות און א הארץ וואס האט געטראכט שלעכטע פלענער איז בלבו יצפון אמרי התורה זאל ער אין די הארץ באהאלטן די רייד פון די תורה ויהי הגות לבו תבונות זיין הארץ זאל טראכטן נאר פון בינה משלח מדנים בין אחים איינער וואס האט אנגעמאכט קריגערייען צווישן ברידער, זאל ער טון דאס פארקערטע און יבקש שלום וירדפהו, ער זאל זוכן שלום און נאכלויפן צו מאכן שלום צווישן מענטשן. זאגט ער די עלעפטע עיקר פון תשובה, וצריך חיפוש דרכיו, דער מענטש דארף זיך גוט נאכקוקן זיינע מעשים כענין שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם, ויעשה כן לשלושה דברים, דא דריי טעמים פארוואס מ'דארף זיך גוט נאכקוקן אלע מעשים, האחד, למען יזכור ער זאל געדענקן כל הדברים שחטא עליהם די אלע זאכן וואס ער האט געזינדיגט דערויף, ויתוודה על כולן ער זאל זיך מתוודה זיין אויף אלע זאכן כי הווידוי איז דאך מעיקרי הכפרה. השני די צווייטע טעם פארוואס מ'דארף גוט נאכזוכן די מעשים, למען ידע ער זאל וויסן כמה לו עוונות וחטאות וויפיל ער האט שוין אלס געזינדיגט ויוסיף להכנע וועט ער ווערן נאך מער נכנע פארן אייבערשטן. והשלישי די דריטע טעם, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא, אפילו דער מענטש האט זיך אונטערגענומען צו פארלאזן די אלע עבירות, אבער צריך שידע הדברים שחטא עליהם, ער דארף נאך אלץ געדענקען און וויסן די זאכן וואס ער איז דורכגעפאלן, כדי לעשות בהם גדרים, די זאכן דארף ער אויפשטעלן מער גדרים, ולהשמר מאוד לנפשו בהם, ממארב היצר, ביי די זאכן דארף ער זיך מער היטן פון דעם לאקערונג פונעם נעץ פונעם יצר הרע, כי נפשו עלולה בהם, זיין נפש איז עלול דורכצופאלן אין דעם, אחרי אשר נקלו בעיניו, די זאכן זענען דאך געווען גרינג אין זיינע אויגן ושלט יצרו בהם, זיין יצר האט שוין געוועלטיגט אויף אים מיט די ענינים. והנה נפשו חולה מהמעשים ההם, זיין נפש איז שוין קראנק פון די סארט מעשים, והחולה און א קראנקער מענטש, כאשר יחל להבריא ווען ער הייבט זיך אן צו היילן, הייבט אן געזונט צו ווערן צריך ליזהר דארף ער זייער אכט געבן מהרבה ענינים פון פארשידענע זאכן שלא יחזירו לחוליו עס זאל אים נישט צוריקברענגען צו זיין קרענק.